צדק דער קעניג פון ירושלים האט געהערט וועגן די מלחמות פון יהושע צו יריחו צו עי און צו גבעון אז די גבעון האבן זיך אזוי מורא געהאט פון די אידן אז זיי האבן משלים געווען יעצט גבעון איז געווען א גרויסע שטאט כאחת מערי המלוכה די מענטשען פון גבעון האבן געווען ידוע אז זיי זענען גיבורים האט ער מורא האט ער מורא געהאט פון די אידן וואס גייט דא זיין. זעט אויס ער האט אויך מורא געהאט אז די אנדערע גוים גייען זיך צוזאמשטעלן מיט די גבעונים אזוי ווי זיי האבן משלים געווען מיט די אידן. האט ער צוזאמגענומען א קאאלישען פון הוהם מלך חברון, פראם מלך ירמות, יפיע מלך לכיש, דביר מלך עגלון, די אלע פינף מלכים צוזאמען, זיי גייען גיין מאכן א מלחמה נישט אויף יהושע נאר אויף די גבעונים. שיקן די גבעונים א שליח צו יהושע קום העלפען דו ביסט דאך געמאכט א ברית א ברית הייסט דאך א א טריטי יא ביסט דאך אין אונזער קאאלישען דאס מיינט אז דו דארפסט אונז העלפען און אזוי טוט יהושע דער אייבערשטער זאגט פאר יהושע זאלסט נישט מורא האבן וועסט מנצח זיין יהושע גייט פון גלגל דארט איז געווען די מחנה א גאנצע צייט ער קומט אינמיטן אינמיטן די נאכט און ער מאכט א סורפרייז אטאקט און ער הרג'עט די די קאאלישען פון פינף מלכים וואס געפינט זיך אין גבעון, און ער לויפט זיי נאך ביז א פלאץ וואס הייסט עזקה ביז א פלאץ וואס הייסט מקדה, און דארט געשעט א אינטערסאנטע נס, ס'קומט אבנים גדולות מן השמים, ס'הייסט זעט אויס אזוי ווי א קיינד אוו ערטקוועיק אדער א עוועלאנטש קיינד אוו זאך, דארט ווי ס'איז מורד בית חורון, און די פסוק זאגט ס'איז געשטארבן מער מענטשן פון די אבני הברד, פון די אבנים מער וויפיל די אידן האבן אליינס געקענט הרגענען איז א גרויסע נצחון געווען און יהושע זאגט א שירה פאר די אייבערשטן אז ידבר יהושע לה' און ער זאגט פאר לעיני כל ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון ער זאגט דא א נייע זאך אחוץ פון די נס פון די אבנים איז שוין א נייע נס אז די נעקסטע טאג די טאג וואס איז געווען די מלחמה אין גבעון איז די זון וי וידום השמש די זון איז נישט איינגעגאַנגען נישט ער האָט נישט שוקע געווען יום תמים ס'הייסט ס'איז געווען אַ לענגערע טאָג ווי נאָרמאַל כדי ס'זאָל זיין צייט אַז יהושע זאָל אין די איין טאָג קענען מאַכן די גאַנצע גרויסע מלחמה און דער פּסוק זאָגט אַ זייער אינטערעסאַנטער פּסוק ולא היה ביום ההוא כפנ לפניו ולאחריו לשמוע ה' בקול איש נישט געווען אַזאַ טאָג פארדעם און נאכדעם אז די אייבערשטער זאל פאלגען א מענטש אז געווענליך מענטשן דארפן פאלגען די אייבערשטער דא יהושע האט געבעטן די אייבערשטער זאל אים העלפן זעט אויס און די אייבערשטער האט געפאלגט ער האט געסטאפט די זון דאס איז א סארט נס וואס געשעט נישט קיינמאל און די שירה שטייט אין א פלאץ וואס הייסט ספר הישר מען ווייסט קיינער נישט ווי איז די ספר זעט אויס ס'איז געווען א ספר פון סיפורים פון מלחמות און שירות און אזוי ווייטער יעצט יהושע קומט צוריק מיט די מחנה צו גילגל און מען פארציילט אים אז מען האט געכאפט די פינף מלכים און באהאלטן זיך אין א מערה אין מקדה, זאגט יהושע מען גייט פארמאכן זיי טרעפן, גייט לייגן גרויסע שטיינער ביי די פתח פון די מערה, זיי זאלן נישט קענען ארויסגיין, ביז דערווייל גייען אונז גיין נאכלויפן די רעסט פון זייערע חברה, זיי הרג'ן וועלן צוריק קומען און זיך אן עצה געבן, אזוי האט מען טאקע געטון, ביז דערווייל זענען זיי געגאנגען, געהארגעט אלע מענטשן פון זייערע מענטשן, א אינטערעסאנטע פסוק, לא חרץ לפני ישראל איש את לשונו, אזוי ווי עס שטייט ביי יציאת מצרים, דאס הייסט עס איז געווען א גרויסע נצחון, דא זעט מען וואס עס מיינט לא יחרץ כלב לשונו, אפילו א הונט האט נישט געטון גארנישט פאר א איד, מען האט זיי אינגאנצן וזנבתם אותם. מען האט אינגאנצן זיי נישט געקענט אפילו צוריק אהיים גיין צו זייער שטאט, און מען קומט צוריק זאגט יהושע פאר די שומרים פאר די וואס איז געשטאנען ביי די שטיינער, קומט עפנטס עפנטס אויף די שטיינער, מען האט ארויס גענומען די פינף מלכים, און מען האט דא געטון א אינטערעסאנטע סימבאלישע זאך, ער האט געזאגט פאר די מענטשן דארט, פאר די קצינים פאר די אפיסערס, איך ווייס היינט קצינים מיינט אפיסערס, איך ווייס נישט פונקטליך וואס ער מיינט אבער די וואס פירן דארט, זאלן לייגן זייערע פיס על צווארי המלכים, זאלן סטעפן אויף די אויף די נעק פון די מלכים, דאס איז אזווי א סימן, אזוי ווי איך טראכט אז דער פסוק זאגט דאך, כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם וכן ווי ער איז ממש זיי האבן געשטאנען אויף די מלכים'ס קאפ אויף זייער האלז, און דאס איז א סימן אז מען ממש צו ווייזן אז דער אייבערשטער געבט פאר אידן אל תיראו ואל תחזקו אל ואל תחתו חזקו ואמצו דאס זאגט דער אייבערשטער פאר אלע אויבים עס ממש שטיין אויף זיי און מען האט זיי געהארגעט מען האט זיי אויפגעהאנגען אדער בעצם די מפרשים זאגן אויפגע מיינט נישט אויפגעהאנגען אזוי ווי אונז שטעלן זיך פאר אויף א שטריק נאר אימפעילד אזוי געשטעקט אויף א שטעקן. און זיי האבן געווען דארט ביז ביינאכט און אזוי ווי די הלכה איז לא תלין נבלתו על העץ האט עס אראפגענומען און מען האט זיי אריינגעלייגט אין די מערה און צוריק געלייגט אסאך גרויסע שטיינער עד עצם היום הזה איז נאך א פייל פון שטיינער איז דא ערגעץ אין א מערה אין מקדה וואס דארט ליגן די פינף מלכים וואס יהושע האט געהארגעט. עד כאן איז די גרויסע מעשה פון די דריטע גרויסע מלחמה וואס אונז לערנען די מלחמה אין גבעון וואס איז געווען די נס פון אבני בית חורון און שמש בגבעון דום. יעצט האבן אונז א אינטערסאנטע ליסט פון א גאנצע באנטש מלחמות, א חלק פון זיי זענען די זעלבע פון די זעלבע מלכים וואס זענען געווען די קאאלישן מיט מלך ירושלים, א חלק זענען נישט, און אויף יעדע איינס פון זיי שטייט די זעלבע נוסח, געגאנגען יהושע אין מקדה, ויכה לפי חרב, גענומען די מלך, מחרים געווען, געהארגעט אלע, יעדע כל נפש, נישט געבליבן קיין שריד, געטון פאר די מלך אזוי ווי געטון פאר מלך יריחו. די זעלבע זאך שטייט. אויף נאך א פלאץ ס'הייסט לבנה, זעלבע זאך געשלאגן לבנה און די מלך און יעדער איינער געהארגעט נישט געבליבן קיינער אזוי ווי פאר יריחו, נאכדעם שטייט לכיש און שטייט ביום השני ס'גענומען צוויי טעג די זעלבע זאך, נאכדעם איז געקומען הורם מלך גזר האט געמאכט א מלחמה זיך אנגעהויבן מיט אונז און די זעלבע זאך האט מען זיי געכאפט אין יענע טאג און ויכוה און געהארגעט אלעס געהארגעט אזוי ווי מ'האט געטון פאר לכיש, נאכדעם איז מען געגאנגען צו עגלון. זעלבע זאך געשען נאכדעם צו חברון, זעלבע זאך געשען נאכדעם צו דביר, זעלבע זאך געשען און בקיצור ויכה יהושע את כל הארץ, ההר והנגב והשפלה והאשדות אלע מלכים נישט געבליבען גארנישט פון קדש ברנע ביז עזה פון גושן ביז גבעון און די אלע מלכים האט יהושע גענומען איין פעם אחת כי השם אלוקי ישראל נלחם בישראל און יהושע קומט צוריק צו די מחנה בגלגל.